בעזר השם יתברך, מסכת סוכה, דף מ ד, מ'הייבן אן דף מ ד עמוד א' אויבן, אמר ליה אביי לרבא, זאגט די הייליגע גמרא אמר ליה אביי לרבא, האט אביי געפרעגט פאר רבא, מאי שנא לולב דעבדינן ליה שבעה זכר למקדש, און מאי שנא ערבה דלא עבדינן ליה שבעה זכר למקדש, ס'טייטש וואס עפעס איז לולב אנדערש ווי ערבה? לולב זעהן מיר היינטיגע צייטן, שאקלט מען לולב אלע זיבן טאג, זכר למקדש ווי רבי יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען אזוי ווי מ'האט געזעהן די משנה, מה שאין כן ערבה, ערבה היינטיגע צייטן נעמט מען נישט אן ערבה, אבער אין בית המקדש האט מען דאך גענומען אלע זיבן טעג און פארוואס טאקע אין היינטיגע צייטן נעמט מען נישט ערבה אלע זיבן טעג זכר למקדש? אמר ליה, ענטפערט רבא, הואיל ואדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, זאגט רבא, יא, מען נעמט יא ערבה אלע זיבן טעג, ווייל אין די לולב ליגט דאך אויך ערבות, און ממילא מיט דעם איז מען שוין יוצא די מצוה פון ערבה אויך. אמר ליה, זאגט אביי צוריק צו רבא, ההוא, משום לולב הוא דקעביד ליה, וואסערע שייכות האט עס? די ערבה וואס ליגט צוזאמען מיטן לולב מאכט מען דאך לשם מצות לולב, נישט לשם ערבה, וכי תימא, זאגט אז מיר וועלן זאגן דקא מגבה ליה והדר מגבה ליה, אז אין הכי נמי, מען זאל צוויי מאל אויפהייבן די לולב, איין מאל הייבט מען אויף די לולב לשם מצות לולב, און די צווייטע מאל לשם מצות ערבה, זאגט אבער אביי דאס אויך נישט, ווייל והא מעשים בכל יום, דלא קא עבדינן הכי, מיר זעהן מיר דאך למעשה מען פירט זיך נישט אזוי, איז ווייטער שווער פארוואס טאקע היינטיגע צייטן נעמט מען נישט ערבה אלע זיבן טעג, און ממילא ענטפערט די גמרא אמר רב זביד משמיה דרבא, לולב דאורייתא עבדינן שבעה זכר למקדש, ערבה דרבנן, לא עבדינן לה שבעה זכר למקדש, זאגט ער ס'איז דא א חילוק צווישן לולב און ערבה, לולב אין בית המקדש לפחות איז געווען א דאורייתא, ממילא היינטיגע צייטן מאכט מען זכר למקדש אלע זיבן טעג שאקלט מען אתרוג לולב, מה שאין כן די מצוה פון ערבה איז סתם אזוי א דרבנן, די גמרא וועט באלד פרעגן ס'נישט אזוי, אבער אזוי ענטפערט קודם רב זביד משמיה דרבא, אז ערבה איז א דרבנן, און דערפאר האט מען נישט מתקן געווען אלע זיבן טעג זכר למקדש, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ערבה איז א דרבנן? למאן, לויט וועם? אילימא לאבא שאול, לויט אבא שאול, אבא שאול האלט אז ערבה לערנט מען ארויס פון א פסוק גאר, הא אמר, שטייט אין פסוק ערבי נחל כתיב, שתים, ערבי נחל, ערבי איז דאך א לשון רבים, איז ערבי נחל, דאס גייט ארויף אויף ערבה, ס'איז צוויי, אחת ללולב ואחת למקדש, אז איינס איז טאקע אויף די ערבה וואס מ'לייגט צוזאם מיטן לולב, און איינס אויף די מצוה פון ערבה אין בית המקדש. איז קודם כל לויט אבא שאול איז עס א בפירוש'ער פסוק, ס'איז ממש א דאורייתא. ווייטער אי לרבנן, די וואס זענען זיך חולק אויף אבא שאול, הלכתא גמירי לה, זיי האלטן ס'הלכה למשה מסיני איז אויך ווייטער א דאורייתא. דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן, עשר נטיעות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני, האט מען געזען, דף ל ד, אז ס'איז דא דריי הלכה למשה מסיני'ס, איינס פון זיי על כל פנים איז ערבה, איז ווייטער ערבה איז אדער לערנט מען ארויס פון א פסוק, אדער הלכה למשה מסיני, אבער ס'איז נישט קיין דרבנן, און ממילא זאגט טאקע אלא אמר רב זביד משמיה דרבא, איך האב דא אביסל אן אנדערע תירוץ, לולב דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין, עבדינן ליה שבעה זכר למקדש, ערבה דלית לה עיקר מן התורה בגבולין, לא עבדינן ליה שבעה זכר למקדש, ס'טייטש ס'איז דא א חילוק צווישן לולב און ערבה, לולב, אין הכי נמי אין בית המקדש, איז ביידע א דאורייתא סיי לולב, און סיי ערבה, ערבה איז אדער הלכה למשה מסיני אדער א פסוק אבער דאס איז נאר אין בית המקדש, מה שאין כן בגבולין אינדרויסן פון בית המקדש איז לולב די ערשטע טאג איז א דאורייתא אין די גאנצע וועלט צו שאקלען אתרוג לולב, אין בית המקדש טאקע אלע זיבן טעג אבער די ערשטע טאג איז א דאורייתא איבעראל, מה שאין כן ערבה, מן התורה איז נאר דא א חיוב ערבה אין בית המקדש אליין, נישט בגבולין נישט אינדרויסן פון בית המקדש, און ממילא זעהן מיר אז לולב איז הארבער פון ערבה און דערפאר אויף לולב האט מען מתקן געווען זכר למקדש כל שבעה, מה שאין כן ערבה האט מען נישט געמאכט די תקנה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט, כהנים בעלי מומים נכנסין בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה, אונז האמיר דאך שוין געזעהן אז די ערבות האט מען געדארפט לייגן ארום און ארום דעם מזבח, מ'האט עס זוקף געווען ארום דעם מזבח, מ'האט געזעהן טאקע א מחלוקת צו ס'איז אויך געווען א נטילה צו נישט צו מ'האט זיך אויך געדארפט שאקלען, על כל פנים זאגט דא ריש לקיש אז מ'האט געדארפט לייגן די ערבות ארום און ארום דעם מזבח. האט מען גענומען כהנים בעלי מומים אפילו כהנים בעלי מומים נארמאל האבן זיך נישט געטארט דרייען בין האולם ולמזבח, דא האבן זיי געמעגט אריינגיין לייגן דארט די ערבות אויף אלע זייטן פון די מזבח און אויך אויף די זייט בין האולם ולמזבח וואס נארמאל טארן זיי דארט נישט אריינגיין, אמר ליה רבי יוחנן, פרעגט רבי יוחנן צו ריש לקיש, מי אמרה? ס'טייטש ווי האסטו דאס געהערט? און די גמרא האט פארשטאנען אז ווען רבי יוחנן פרעגט מי אמרה איז פשט ער פרעגט אים סתם אזוי, ווי עס גייט סתם אזוי אויף די חיוב ערבה, און אויף דעם ענטפערט די גמרא מי אמרה, הא איהו אמר, ער אליין רבי יוחנן אליין זאגט דאך דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן, עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני, אז ס'הלכה למשה מסיני ממילא וואסערע קשיא איז דאס מי אמרה, אלא נאר איז די גמרא מבאר די קשיא פון רבי יוחנן, רבי יוחנן פרעגט צו ריש לקיש מי אמרה בנטילה, ס'טייטש ווער זאגט דיך סתם אזוי, אז ס'דא א חיוב נטילה ביי ערבות, ווייל אונז האבן דאך געזעהן ס'דא א מחלוקת צו מיט די ערבות איז געווען א נטילה צו נישט, טאמער ס'איז געווען א נטילה, איז פשט אלע כהנים זענען געגאנגען, מ'האט גענומען די ערבות, מ'האט עס געשאקלט, מ'איז ארום די מזבח מיט דעם, און שפעטער האט מען געמאכט זקיפה, מ'האט עס געלייגט לעבן די מזבח, מה שאין כן לויט אנדערע מאן דאמרים איז דילמא בזקיפה, איז נאר געווען א זקיפה, נישט געווען קיין נטילה, וואס טייטש מ'האט געלייגט די ערבות ארום און ארום די מזבח, און שפעטער זענען כהנים ארום די מזבח מיט לולבים גאר, נישט מיט ערבות. און ממילא זאגט רבי יוחנן, דו זאגסט דאך מ'האט געמעגט נוצן בעלי מומים אויך, דאס איז טאמער ס'איז געווען א חיוב נטילה, ס'טייטש מ'האט געדארפט כהנים זאלן נעמען די ערבות, זאלן שאקלען, זאלן זיך דרייען ארום און ארום דעם מזבח, דאס איז שוין א חיוב אויף די כהנים, און ממילא זאגט ריש לקיש קען מען נוצן בעלי מומים, אבער טאמער די חיוב איז נישט נטילה, די חיוב איז נאר זקיפה, איז פשט ס'נישט דא קיין חיוב דא אויף די כהנים, אז די כהנים דארפן עס נעמען, שאקלען, זיך דרייען, ס'האט נישט קיין שייכות, נאר וואס דען, ס'דא א חיוב אויפן מזבח אז מ'דארף זוקף זיין די ערבות ארום און ארום, און אויף דעם זאגט ר' יוחנן גענוג איין כהן, איין כהן נעמט די אלע ערבות און לייגט עס ארום די מזבח, איז וואס עפעס א בעל מום? ווייטער פרעגט ר' יוחנן לאמיר שוין זאגן מ'האט יא געדארפט די כהנים זאלן שאקלען זיך דרייען מיט דעם, ס'איז יא געווען א נטילה, אבער ווער זאגט דיך מי אמרה בבעלי מומים, דילמא בתמימים, ווער האט דיך געגעבן א היתר אז בעלי מומים האבן דאס געמעגט טון, און ממילא זאגט ר' יוחנן, ר' יוחנן פרעגט אויף די דין פון ריש לקיש, און די גמרא בלייבט ביי דעם, ס'טייטש ריש לקיש ענטפערט נישט אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי, א מחלוקת ר' יוחנן ר' יהושע בן לוי, חד אמר ערבה יסוד נביאים, וחד אמר ערבה מנהג נביאים, ס'טייטש אזוי, די נביאים וואס מ'רעדט דא, רשי זאגט דאס איז די נביאים האחרונים, דאס איז חגי, זכריה, מלאכי, וואס זיי האבן געמאכט אסאך תקנות זיי זענען געווען אנשי כנסת הגדולה און זיי האבן געמאכט אסאך תקנות פאר כלל ישראל איז זיי בעצם האבן מתקן געווען ערבה ווייל ערבה האט מען געזען איז א מצוה נאר אין בית המקדש איז זיי האבן מתקן געווען די מנהג פון ערבות וואס מען מאכט איבעראל הושענא רבה דאס איז א תקנת נביאים נאר וואס דען ס'איז דא א מחלוקת צו ס'איז א יסוד נביאים צו א מנהג נביאים. טאמער מען זאגט ס'איז א יסוד נביאים, און מען באלד זעהן אין גמרא, איז פשט, די נביאים האבן עס ממש מתקן געווען, געמאכט א יסוד אז אזוי מוז מען טוהן, מילא טאמער ס'איז טאקע אזוי, מאכט מען א ברכה אויף ערבות, אשר קדשנו במצוותיו, ווייל אלע מצוות מדרבנן אלע תקנות הנביאים, מאכט מען א ברכה אויף דעם, וועלכע מצוה, מען זאגט אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, וועלכע מצוה רעדט מען? די מצוה פון לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, מען דארף פאלגן די תקנות חזל, און במילא קען מען מאכן א ברכה אויף דעם, מה שאין כן, די אנדערע מאן דאמר האלט ס'איז נישט געווען א יסוד נביאים, נאר א מנהג נביאים, סטייטש מ'איז נישט מתקן געווען בתורת תקנה, נאר א מנהג, טאמער ס'א מנהג, קען מען נישט מאכן א ברכה, ווייל ס'איז נישט שייך צו זאגן אויף דעם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, ווייל דאס גייט נישט אריין אין די כלל פון לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, על כל פנים, אזא מחלוקת איז דא צווישן רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי, זאגט די גמרא, תסתיים, דרבי יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים, כ'האב א ראיה אז רבי יוחנן דער וואס האלט אז ס'איז ממש א תקנה אז ס'א יסוד נביאים, פארוואס ווייל דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן האט בפירוש געזאגט ערבה יסוד נביאים היא, תסתיים איז טאקע א גוטע ראיה, פרעגט איבער די גמרא, אמר ליה רבי זירא לרבי אבהו, מי אמר רבי יוחנן הכי, רבי יוחנן האט דען אזוי געזאגט אז די ערבה איז א תקנת נביאים, והאמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן, עשר נטיעות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני, וויאזוי זאגסטו ס'א תקנת נביאים, ער האט דאך אליין געזאגט הלכה למשה מסיני, איז אוודאי די תירוץ אויף דעם, און די גמרא וועט באלד טאקע זאגן די תירוץ, איז אז אוודאי אין בית המקדש איז הלכה למשה מסיני, אבער אינדרויסן בית המקדש בגבולין איז ס'א תקנת נביאים, אבער פאר די גמרא ענטפערט דער תירוץ, פרובירט די גמרא א צווייטע תירוץ, זאגט די גמרא אשתומם כשעה חדא, סטייטש רבי אבהו האט גענומען האט א שטיק צייט פאר ער האט געענטפערט האט ער געבליבן שטיל א שטיק צייט ער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן, ואמר, צום סוף האט ער געזאגט אז ער האט א תירוץ, אז וואס? שכחום, וחזרו ויסדום, וואס טייטש די מצוה איז פארגעסן געווארן, מ'האט פארגעסן, סטייטש אוודאי ס'הלכה למשה מסיני, נאר משך די גלות האט מען פארגעסן די הלכה, קומען די נביאים, און עס צוריק מייסד געווען צוריק דערמאנט, פרעגט אבער די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האלט רבי יוחנן אז טאקע מחמת די גלות האט מען פארגעסן געוויסע זאכן, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט פאר זיין תלמידים אין ארץ ישראל, נאכדעם וואס ער האט געטראפן רב כהנא, רב כהנא איז געווען א תלמיד פון רב אין בבל, ער האט געדארפט אנטלויפן דארט, ער האט געהארגעט איינעם, א מסור, האט ער געדארפט אנטלויפן קיין ארץ ישראל, איז ווען רבי יוחנן האט אים געטראפן, האט ער געזען אז ער איז גאר א גרויסער חריף דער רב כהנא, און אסאך ספיקות וואס רבי יוחנן האט געהאט, האט ר' כהנא אים פארענטפערט, האט ער געזאגט דארט פאר זיין תלמידים אין ארץ ישראל, דלכון אמרי, איך האב געמיינט די תורה איז ענקערס, אז די תורה איז געבליבן אין ארץ ישראל, און אין בבל איז אלעס נשתכח געווארן, אבער צום סוף יעצט אז ער האט געטראפן ר' כהנא דלהון היא, זעה איך אז די תורה איז גאר אין בבל, זענען גאר שארף דארט, זיי געדענקען אלעס, זיי האבן גארנישט פארגעסן, רשי ברענגט, דער פסוק וואס שטייט מלכים הכל גיבורים עושי מלחמה דאס גייט ארויף אויף די בני בבל, יכניה איז געגאנגען דארט אין גלות, און ער האט באפעסטיגט די תורה דארט גאר, איז על כל פנים זעען מיר, אז רבי יוחנן האלט נישט אז ס'איז נשתכח געווארן די תורה ווען מ'איז געגאנגען אין גלות, און וויאזוי זאגסטו א תירוץ אז שכחום וחזרו ויסדום, מילא זאגט טאקע די גמרא א צווייטע תירוץ, די תירוץ וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט, לא קשיא, כאן במקדש, כאן בגבולין, אין בית המקדש איז טאקע הלכה למשה מסיני געווען די ערבה, אבער בגבולין אינדרויסן בית המקדש איז עס א יסוד נביאים לויט רבי יוחנן, און לויט רבי יהושע בן לוי איז עס א מנהג נביאים. זאגט יעצט די גמרא, אמר רבי אמי, האט רבי אמי געזאגט, ערבה צריכה שיעור, די ערבה וואס מען נוצט אויף די מצוות ערבה הושענא רבה דארף האבן א שיעור מ'וועט באלד זען וואס די שיעור איז, ואינה ניטלת אלא בפני עצמה, מען דארף עס נעמען אליין, מען קען נישט נעמען אנדערע מינים מיט דעם נאר די ערבה אליין, ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, און מען קען נישט יוצא זיין מיט די ערבה וואס איז צוזאמען מיטן לולב. פרעגט די גמרא, כיוון דאמר מר אינה ניטלת אלא בפני עצמה, אז די ערבה דארף זיין אליין, פשיטא דאין אדם יוצא בערבה שבלולב, איז פארשטייט זיך אז א מענטש איז נישט יוצא מיט די ערבה וואס איז צוזאמען מיטן לולב, ווייל ס'איז דאך צוזאמען מיט נאך זאכן, ס'איז צוזאמען מיטן לולב. נאר וואס דען, זאגט די גמרא, מהו דתימא הני מילי היכא דלא אגבהיה והדר אגבהיה, אבל אגבהיה והדר אגבהיה, אימא לא, ס'טייטש איך וואלט ווען געמיינט אז אין הכי נמי, מ'קען נישט יוצא זיין די מצוה פון ערבה ווען מ'הייבט אויף די לולב די ערשטע מאל, אבער טאמער מען וועט אויפהייבן די לולב צוויי מאל, די ערשטע מאל לשם מצות לולב, און די צווייטע מאל לשם מצות ערבה, ווייזט מען דאך מיט דעם אז מען וויל יוצא זיין די מצוה פון ערבה אפשר מעג מען יא, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רבי אמי אז ס'איז נישט אזוי, נאר מען דארף האבן א באזונדערע ערבה וואס איז אינגאנצן אפגעטיילט פונעם לולב. רב חסדא אמר רבי יצחק ער קריגט זיך, און ער זאגט אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, טאמער מען הייבט אויף די לולב צוויי מאל קען מען אזוי אויך יוצא זיין. זאגט יעצט די גמרא וכמה שיעורה, ווי גרויס דארף טאקע זיין, וואס איז די שיעור, פון די ערבה, מען רעדט פארשטייט זיך פון די מצות ערבה, נישט פון די ערבה וואס איז צוזאמען מיטן לולב וואס די שיעור האבן מיר שוין געזען אין די משנה, זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, זאגט ר' נחמן, שלשה בדי עלין לחין, מען דארף האבן דריי בדי עלין לחין, ס'טייטש דריי צווייגעלעך, וואס אויף יעדעס איינס איז דא נאסע בלעטלעך, וויפיל בלעטלעך שטייט נישט, טייטש אפילו איינס צוויי בלעטלעך איז אויך דא וואס זאגן ס'דארף האבן דריי בלעטלעך, מען דארף האבן דריי אזעלכע צווייגלעך, ווי הויך ס'דארף זיין שטייט אויך נישט, קען זיין ווי קליין זאל נאר נישט זיין, ר' ששת אמר, ר' ששת זאגט אפילו עלה אחד ובד אחד, אפילו איין בלעטל מיט איין שטאנג, די גמרא פרעגט גראד, עלה אחד ובד אחד סלקא דעתך, ווייל ס'איז משמע אז מ'קען נעמען א בלעטעלע מיט א שטאנג, וואס טייטש אפילו א שטאנג אן קיין בלעטלעך אויף דעם, און לעבן דעם איין בלעטעל אליין, מ'האלט זיי צוויי צוזאמען, אזוי איז מען יוצא, קען דען אזוי זיין, וואס מ'קען האלטן א בלעטעל אין די האנט, ס'איז דאך אפילו נישט ניכר, אלא אימא, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא, די כוונה איז אפילו עלה אחד בבד אחד, אפילו מ'האט איין שטאנג מיט איין בלעטעל אויף דעם, איז מען אויך אזוי יוצא די מצוה פון ערבה. זאגט די גמרא ווייטער. אמר אייבו, אייבו איז געווען דער טאטע פון רב, האט ער געזאגט, הוה קאימנא קמיה דר' אלעזר בר צדוק, איך בין געווען אמאל פאר ר' אלעזר בר צדוק, ס'איז געווען הושענא רבה, ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה, און ס'איז געקומען א איד ברענגען ערבות דארט פאר ר' אלעזר בר צדוק, שקיל חביט חביט, ער האט עס גענומען, ווי רש"י לערנט ער האט עס געשאקלט, חביט א לשון פון שאקלען, דער רמב"ם לערנט עס א לשון פון קלאפן אויף די ערד אזוי ווי אונז פירן מיר זיך, ולא בריך, ער האט נישט געמאכט קיין ברכה, יעצט פארוואס האט ער נישט געמאכט קיין ברכה, זאגט טאקע די גמרא קסבר מנהג נביאים הוא, ער האט געהאלטן ס'נישט קיין יסוד נביאים ס'איז א מנהג נביאים און אויף א מנהג נביאים מאכט מען נישט קיין ברכה זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה אייבו וחזקיה בני ברתיה דרב דאס איז נישט די זעלבע אייבו דא רעדט מען אייבו אן אייניקל פון רב א זון פון די טאכטער פון רב האט געהייסן נאכן עלטער זיידע אייתו ערבה לקמיה דרב זיי האבן געברענגט ערבה פאר רב חביט חביט ולא בריך ער האט געשאקלט געהאקט ער האט נישט געמאכט א ברכה קסבר מנהג נביאים מען האט געהאלטן ס'איז א מנהג נביאים אויף דעם מאכט מען נישט קיין ברכה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אייבו האט אייבו געזאגט, הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק, איך בין אמאל געשטאנען פאר רבי אלעזר בר צדוק, ס'איז געווען א יאר פון שמיטה, אתא לקמיה ההוא גברא, איז געקומען דארט א מענטש, אמר ליה, האט דער מענטש געזאגט פאר רבי אלעזר בר צדוק, קרייתא אית לי, איך האב אזעלכע דערפלעך, ער איז געווען א גרויסער בעל בית, ער האט געהאט אסאך שטחים, ער האט געהאט דערפלעך,

פרעגט ער דארט אריך או לא אריך, איך פיר זיך גוט צו כ'פיר זיך נישט גוט, כ'מעג אזוי טון צו נישט, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט איז געווען א שמיטה יאר, אמר ליה, האט רבי אלעזר בר צדוק אים געזאגט לא אריך, טארסט אזוי נישט טון, פארוואס? ווייל ווי מ'וועט באלד זען, דאס האט זיי מקשקש געווען, דאס איז נישט קיין פראבלעם צו טון שמיטה, נאר וואס דען, די פראבלעם דא איז געווען אז ער האט זיי געצאלט מיט די זיתים, ווייל מ'טאר נישט, צאלן ארבעטערס מיט פירות פון שמיטה, מ'האט געזען לאכלה ולא לסחורה, און ממילא האט ער אים געזאגט דאס איז נישט קיין גלייכע זאך, הוה קא שביק ליה ואזיל, שוין, דער איד איז ארויסגעלאפן, און ווי דער ערוך לנר זאגט, אז ער איז ארויסגעלאפן ווייל די ערשטע זאך האט ער געוואלט זאגן פאר זיינע ארבעטערס, הערטס אויף נעמען פון די זיתים, געווען גאר א ערליכע איד, ער האט גראד געהערט א פסק, ער איז גראד געלאפן אויספירן. אמר, רבי אלעזר בר צדוק האט דאס געזען, אזוי אנטלאפן, זאגן פאר זיינע ארבעטערס, האט ער געזאגט פאר זיינע תלמידים, כדו הויתי דיירי בארעא הדא ארבעין שנין, איך וואוין שוין אין דעם לאנד פערציג יאר, ולא חמיתי בר אינש מהלך בארחן דתקנן כדין, און כ'האב נאך קיינמאל נישט געזען א מענטש זאל זיך פירן אויף אזעלכע גלייכע וועגן, ס'טייטש ער איז שטארק נתפעל געווארן פון דעם איד. הדר ואתי, דער איד האט אנגעזאגט פאר די ארבעטערס זאלן אויפהערן עסן, ער איז צוריק געקומען יעצט צו רבי אלעזר בר צדוק ואמר ליה, האט ער אים געפרעגט מאי מיעבד, וואס טו איך יעצט, וויאזוי צאל איך די ארבעטערס, אמר ליה, האט ער געזאגט פאר דעם איד, אפקר זיתיא לחשוכיא, זיי מפקיר דיינע זיתים פאר ארעמעלייט, ותן פריטיא לקשקושי כרמים. און דו צאל פון דיין אייגענע טאש פאר די מענטשן וואס ארבעטן פאר דיר. פרעגט יעצט די גמרא, וקשקושי מי שרי, מעג מען דען מקשקש זיין א פעלד שמיטה? והא תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, והשביעית תשמטנה ונטשתה אזוי שטייט אין פסוק, תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסקל, אז מען טאר נישט מקשקש זיין, מאכן לעכער אין די ערד, מען טאר נישט מסקל זיין ס'טייטש ארויסנעמען שטיינער פון א פעלד, די אלע זאכן טאר מען נישט טון שביעית, און וויאזוי שטייט דא אז מען האט געמעגט מקשקש זיין, ענטפערט די גמרא, אמר רב עוקבא בר חמא, תרי קשקושי הוו, ס'דא צוויי סארט קשקושים, חד, סתומי פילי, איינס איז ווען מען לעכערט אויס די ערד, איז די נקודה נישט די אויסלעכערן די ערד, נאר די נקודה איז אז אין די שרשים פונעם בוים איז דא אזעלכע לעכעלעך, איז וויל מען פארשטאפן די לעכעלעך כדי די בוים זאל נישט אויסגעטרוקנט ווערן, די שרשים זאלן נישט אויסגעטרוקנט ווערן, דאס איז איין סארט קשקוש, וחד, אברויי אילני, די צווייטע סארט איז ווען מען וויל טאקע אז די ערד זאל זיין ווייעך, אז דער בוים זאל בעסער ווערן, און ממילא אברויי אילני אסור, די מאכן די ביימער זאלן זיין בעסער דאס טאר מען נישט טון שמיטה, סתומי פילי שרי, אבער אנצופילן די שפאלטענעס וואס איז דא אין די שרשים, דאס מעג מען יא, ווייל דאס מאכט מען נישט די בוים זאל בעסער ווערן דאס מאכט מען סך הכל די בוים זאל נישט שטארבן זאל נישט אויסגעטריקנט ווערן, און ממילא טאקע ביי די מעשה וואס איז דא געווען איז געווען סתומי פילי, צו פארשטאפן די לעכער, און דאס האט מען טאקע געמעגט טון שמיטה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר אייבו משום ר' אלעזר בר צדוק, אל יהלך אדם בערבי שבתות, יותר משלש פרסאות. א מענטש זאל נישט גיין ערב שבת מער פון דריי פרסאות, וואס די מפרשים מאכן א חשבון דאס איז בערך א דריטל טאג, וואס טייטש ביז א דריטל טאג אום פרייטאג זאל א מענטש שוין ענדיגן זיינע וועגן זאל שוין אנקומען אין שטוב פארדעם, פארוואס? כדי ער זאל האבן גענוג צייט זיך צוצוגרייטן אויף שבת, זאגט די גמרא אמר רב כהנא לא אמרן אלא לביתיה אבל לאושפיזיה אמאי דנקיט סמיך, ס'טייטש דאס איז נאר ווען א מענטש קומט צוריק אין שטוב, אז ווען ער קומט צוריק אן אין שטוב זאל ער אנקומען אין די ערשטע דריטל טאג, ווייל טאמער וועט ער אנקומען שפעט איז די שטוב'ס מענטשן האבן נישט געוואוסט ער וועט קומען, מען האט נישט צוגעגרייט גענוג עסן פאר אים, ווי רש"י זאגט וועט זיך נאך רעגן אויף יעדעם אויך אז ס'איז נישט דא גענוג עסן פאר אים, און ממילא זאל אנקומען פרי, אבער אז א מענטש גייט לאושפיזיה, צו אזא מלון, צו א האטעל, וואס ער גייט מיט די אייגענע עסן, דעמאלטס קען ער אנקומען ווי שפעט ער וויל נאר ווייל ער האט א סעודה מיט זיך, ואיכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן פארקערט, אמר רב כהנא לא נצרכא אלא אפילו לביתיה, ס'טייטש אוודאי ווען א מענטש גייט צו א צווייטע פלאץ, אוודאי מוז ער דארט אנקומען פרי, נאר אפילו אין שטוב, וואס אין א שטוב האט דאך א מענטש נארמאל עסן ער וועט שוין טרעפן דארט עפעס, איז אויך דארט זאל ער אנקומען אין די ערשטע דריטל טאג, פארוואס? כדי עס זאל טאקע זעכער זיין גענוג עסן, זאגט די גמרא אמר רב כהנא האט רב כהנא טאקע געזאגט בדידי הוה עובדא, ס'איז געווען א מעשה אמאל ער איז געקומען שפעט, ואפילו כסא דהרסנא לא אשכחי, און אפילו כסא דהרסנא דאס איז אזעלכע פיש וואס איז געפרעגלט, ס'איז עפעס א קליינער מאכל, גארנישט האט ער נישט געטראפן אינדערהיים צו עסן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מצות לולב כיצד, אז אין די צייט פון בית המקדש, אמאל פאר די תקנה פאר ס'איז געווען די סכנה, האבן מיר געזען אין די משנה, פלעג יעדער איינער ברענגען די ד' מינים אום פרייטאג, און די חזנים דארט, די גבאים, די משמשים, האבן גענומען יעדעמ'ס לולב און מען האט עס מסדר געווען, אויף די איצטבאות דארט אויף די בענק וואס איז געווען אין הר הבית, שפעטער שבת יעדער געקומען נעמען זיין ד' מינים זיין לולב. זאגט די גמרא תני תנא קמיה דרב נחמן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, סודרין על גג האיצטבה, ס'טייטש די בענק האבן אלע געהאט אזעלכע דעכלעך אויף דעם, אז די זון זאל נישט שיינען, איז על גג האיצטבה איז פשטות משמע, אויף די דאך פון די איצטבה, אויף די דאך פון די בענק, דארט האט מען געלייגט די לולבים. אמר ליה, האט ר' נחמן געזאגט, וכי לייבשן הוא צריך וואס מ'האט געוואלט אויסטרוקענען די לולבים, אלא אימא מ'דארף גורס זיין, על גב האיצטבה ס'טייטש אויף די בענק אליין, נישט אויף די דעכער. זאגט טאקע די גמרא, ווי אזוי די בענק איז געווען דארט אויסגעשטעלט, אמר רחבא אמר רב יהודה, הר הבית סטיו כפול היה, ס'טייטש ס'איז געווען צוויי שורות פון בענק, סטיו לפנים מסטיו, צוויי רינדעכיגע שורות בענק, איינס אינעם צווייטן, איינס אינדרויסן און איינס אינעווייניג.